בעזרת השם יתברך מסכת נזיר דף ח', מיר בלייבן דף ח' עמוד א' ביי די משנה אויבן, זאגט די הייליגע משנה, טאמער איינער זאגט הריני נזיר כשיער ראשי, אזוי ווי די האר פון קאפ, אדער כעפר הארץ, אזוי ווי די שטויב פון די ערד, אדער כחול הים, ווי די זאמד פון די וואסער, איז ביי די אלע ציורים, הרי זה נזיר עולם, ומגלח אחת לשלושים יום, פשט, ער דארף זיך יעצט פירן בנזירות יעדע דרייסיג טאג א נייע נזירות, ביז צו זיין לעצטן טאג, פארוואס? האט מען שוין געזען אין פריעדיגע בלאט, ווייל היות וואס דאס איז זאכן וואס האבן נישט קיין קצבה, ס'איז זאכן וואס מען קען נישט ציילן, און יעדע זאך איז באזונדער, יעדע האר איז באזונדער, יעדע זאמד איז באזונדער, איז קוקט מען עס אן כאילו ער האט זיך אונטערגענומען טויזנטער און טויזנטער נזירות'ן, פשט יעדע חודש דארף ער זיך פירן בנזירות ביז צו זיין לעצטן טאג. רבי אומר, רבי קריגט זיך, און רבי זאגט, אין זה מגלח אחת לשלושים יום, ס'ארבעט נישט אזוי, נאר רבי האלט אז טאמער איינער זאגט הריני נזיר כשיער ראשי איז נישט פשט ער האט זיך אונטערגענומען דא טויזענטער מאל נזירות, נאר וואס דען רבי האלט אז מען קוקט אים אן כאילו ער האט זיך אונטערגענומען א נזירות פון טויזענטער טעג אדער פון טויזענטער יאר פשט ער דארף זיך יעצט פירן מיט איין לאנגע נזירות ביז צו זיין לעצטן טאג, און נאך מער ער האט נישט קיין דין פון א נזיר עולם וואס מעג זיך שערן איינמאל און וואס מעג מיקל בשער זיין, נאר אזוי ווי מען האט געזען איינער וואס נעמט זיך אונטער א נזירות פון טויזענט יאר איז א נזיר ביז צו זיין לעצטן טאג און טאר קיינמאל זיך נישט שערן, די זעלבע זאך דער מענטש האט אויך איין לאנגע נזירות און ער טאר זיך קיינמאל נישט שערן, ואיזהו מגלח אחת לשלושים יום, זאגט אבער רבי, ס'איז יא דא אמאל א מענטש וואס נעמט זיך אונטער א גאנצע פאק נזירות'ן ביז צו זיין לעצטן טאג, אבער נישט איינער וואס זאגט הריני נזיר כשיער ראשי, נאר וואס דען, האומר הרי עלי נזירות כשיער ראשי כעפר הארץ וכחול הים, טאמער ער האט געזאגט הרי עלי נזירות, נזירות איז א לשון רבים, דעמאלטס זאגט מען אז ער האט זיך אונטערגענומען טויזענטער נזירות'ן ביז צו זיין לעצטן טאג. אבער ווי לאנג ער האט נישט געזאגט הרי עלי נזירות כשיער ראשי, ער האט נאר געזאגט הריני נזיר כשיער ראשי, האלט רבי ער איז א נזיר מיט איין לאנגע נזירות ביז צו זיין לעצטן טאג. זאגט יעצט די משנה ווייטער, טאמער איינער זאגט הריני נזיר מלא הבית, אזוי ווי א פולע שטוב, אדער מלא הקופה, ווי א פולע קאסטן, איז בודקין אותו. פרעגט מען אים, וואס האסטו געמיינט מיט די מלא הבית מיט די מלא הקופה? אם אמר, טאמער ער זאגט אחת גדולה נזרתי, כ'האב געמיינט צו זאגן איך נעם זיך אונטער אזא גרויסע נזירות ווי א הויז, אדער ווי א קופה, דעמאלטס איז די דין נזיר שלושים יום, איז ער א נזיר דרײַסיק טאג, ווייל דעמאלטס טייטשט מען זיינע ווערטער אז ער האט געמיינט צו זאגן אז די נזירות איז אזוי מין שווער פאר מיך, ווי א גרויסע הויז, ווי א גרויסע קופה, אבער ס'מיינט נישט צו זאגן אז ער נעמט זיך דא אונטער עפעס א לענגערע נזירות נאר ער איז א נזיר אויף דרייסיג טאג. אבער ואם אמר סתם נזרתי, טאמער ער זאגט כ'האב גארנישט אינזינען געהאט סתם, אדער ווי אנדערע ראשונים זאגן סתם נזרתי איז פשט אז דער איד זאגט איך האב אינזינען געהאט וואס חזל וועלן וועלן פשט איך האב געזאגט א לשון און וואס חזל זענען קובע ליגט כולל אינעם לשון איז ניחא פאר מיר נעם איך זיך אונטער אזא סארט נזירות איז דעמאלטס רואין את הקופה כאילו היא מלאה חרדל ונזיר כל ימיו, דעמאלטס קוקט מען אן כאילו די קופה אדער די הויז איז אנגעפילט מיט חרדל, חרדל דאס איז אזעלכע קליינע ברעקעלעך, קליינע קערעלעך, פשט כאילו ער האט זיך אונטערגענומען טויזענטע טויזענטע נזירות'ן, און ער דארף זיך טאקע פירן יעדע חודש בנזירות ביז צו זיין לעצטן טאג, אדער ווי רבי עט זאגן אז ניין ער דארף זיך פירן מיט איין לאנגע נזירות ביז צו זיין לעצטן טאג, אבער על כל פנים ער איז א נזיר לעולם ועד. זאגט די משנה ווייטער, טאמער איינער זאגט הריני נזיר מכאן עד מקום פלוני, ער נעמט זיך אונטער נזירות ווי לאנג ס'געדויערט צו גיין פון דא ביז יענע פלאץ, איז אומדין כמה ימים מכאן עד מקום פלוני שאצט מען טאקע אפ ווי לאנג ס'נעמט צו גיין פון די פלאץ ביז יענע פלאץ, אם פחות משלושים יום נזיר שלושים יום, טאמער ס'איז ווייניגער ווי דרייסיג טאג איז ער א נזיר דרייסיג טאג ווייל ווייניגער ווי דרייסיג טאג איז נישטא אזא זאך נזירות, ואם לאו טאמער די וועג נעמט מער פון דרייסיג טאג, נזיר כמנין הימים, איז ער טאקע א נזיר ווי לאנג די וועג נעמט, און אזוי ווי מ'האט געזען פריערדיגע בלאט ס'רעדט זיך, שהחזיק בדרך, אז ער איז שוין אונטערוועגנס, און דערפאר זאגט מען אז ער איז א נזיר אזוי לאנג ווי די וועג נעמט, זאגט יעצט די משנה ווייטער, טאמער איינער זאגט הריני נזיר כמנין ימות החמה, ער נעמט זיך אונטער נזירות אזוי ווי די טעג פון די ימות החמה פון די זון יאר, איז מונה נזירות כמנין ימות החמה, פשט ער דארף זיך יעצט פירן מיט דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק נזירות'ן יעדן חודש פאר די נעקסטע דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק חדשים דארף ער זיך פירן בנזירות און סוף חודש שערט ער זיך און ער הייבט אן א נייע נזירות. אזוי ווי ביי כשער ראשי כעפר הארץ כחול הים, די זעלבע זאך דא, לכאורה קריגט זיך רבי דא אויך, מ'עט זען די גמרא. אמר רבי יהודה, זאגט טאקע רבי יהודה, מעשה היה כיוון שהשלים מת, אז ער האט געדענקט טאקע אזא מעשה פון א מענטש וואס האט זיך אונטערגענומען הריני נזיר כמנין ימות החמה, און חכמים האבן גע'פסק'נט ער דארף זיך פירן דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק נזירות'ן, און טאקע צום סוף, ווען ער איז אנגעקומען צום סוף, איז ער שוין געווען גאר אלט און ער געשטארבן. זאגט די הייליגע גמרא, מיר האבן געזען אין די משנה, רואין את הקופה כאילו היא מלאה חרדל ונזיר כל ימיו, אז טאמער איינער זאגט הריני נזיר כמלוא הקופה אדער כמלוא הבית, און מען פרעגט אים שפעטער וואס ער האט געמיינט זאגט ער סתם נזרתי, איז קוקט מען אן די קופה אדער די בית כאילו ס'וואלט ווען געווען אנגעפילט מיט חרדל, וואס דאס איז טויזנטער טויזנטער שטיקלעך חרדל, און ממילא דארף ער זיך פירן טויזנטער מאל בנזירות, יעדן חודש דארף ער זיך פירן בנזירות ביז צו זיין לעצטן טאג. פרעגט די גמרא, ואמאי, פארוואס, וליחזייה, כאילו מלאה קישואין ודלועין, ותיהוי ליה תקנתא, פשט פארוואס קוקסטו אן די קופה כאילו ס'איז אנגעפילט מיט חרדל, וואס חרדל איז א זאך וואס איז נישט קיין דבר קצוב, וואס א זאך וואס איז נישט קיין דבר קצוב האט מען געזען אז מ'דארף זיך פירן טויזענטער מאל בנזירות יעדן חודש ביז צום לעצטן טאג, פארוואס, זאגט די גמרא, קוק אן די קופה כאילו ס'איז אנגעפילט מיט קישואין מיט דלועין מיט גרעסערע סארט זאכן וואס לאמיר זאגן אין א קופה גייט אריין פֿופֿציק קישואין איז זאג היות וואס דאס איז א זאך ס'איז א דבר קצוב ס'איז א זאך וואס מ'קען ציילן איז דער מענטש האט אוודאי געמיינט זיך אונטערצונעמען דא א נזירות פון פֿופֿציק טאג און נאך פֿופֿציק טאג עט ער ענדיגן זיין נזירות פארוואס קוקסטו עס אן כאילו עס איז אנגעפילט מיט חרדל און ער דארף זיך יעצט פירן טויזענטע מאל בנזירות? ענטפערט די גמרא, אמר חזקיה, ענטפערט חזקיה, במחלוקת שנויה, טאקע די דין פון די משנה איז א מחלוקת, ורב שמעון היא, און די משנה גייט כשיטת רב שמעון, וועלכע רב שמעון דאמר, וואס רב שמעון זאגט, אדם מכניס את עצמו לדבר שספיקו חמור מוודאי, אז א מענטש איז גרייט אנצונעמען א ספק וואס איז הארבער פון א וודאי, מ'וועט שוין זען וואס דאס מיינט. איז קודם לאמיר זען וואו דער ר' שמעון, דתניא, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט אז טאמער איינער זאגט הריני נזיר על מנת שיהא בכרי זה מאה כור, א מענטש שטייט אין פראנט פון א גאנצע הויפן תבואה, און ער זאגט הריני נזיר ער נעמט זיך אונטער נזירות, על מנת שיהא בכרי זה מאה כור על מנת אז אין די הויפן איז דא הונדערט קארטוויער, פשט טאמער ס'דא הונדערט כור תבואה אין די הויפן איז דער מענטש א נזיר פאר דרייסיג טאג, טאמער נישט איז ער נישט קיין נזיר, און יעצט גייט מען צו די הויפן מען וויל עס ציילן מען וויל זעהן טאקע צו ס'דא דא הונדערט כור צו נישט, והלך ומצאו שנגנב או שאבד, זעהט מען אז איינער האט גע'גנב'עט די הויפן אדער ס'איז פארלוירן געגאנגען פשט אונז קען מיר נישט ציילן צו ס'איז געווען דא הונדערט כור צו נישט, שטייט דא אין די ברייתא אז דא א מחלוקת ר' שמעון און ר' יהודה וואס איז דער דין פון דעם מענטש. ר' שמעון אוסר שספק נזירות להחמיר, ר' יהודה מתיר שספק נזירות להקל, פשט אזוי, ר' שמעון האלט אז בעצם ווען מען פרעגט א מענטש, א מענטש זאגט אזא לשון הריני נזיר על מנת שיהא בכרי זה מאה כור, איז וויפיל צדדים איז דא דא, איז בעצם וואלט א מענטש געזאגט ס'דא דא צוויי צדדים, איין צד איז אז ס'איז דא דא הונדערט כור, טאמער ס'איז דא דא הונדערט כור איז דער מענטש א נזיר פאר דרייסיג טאג, און די צווייטע צד איז אז ס'איז נישט דא דא הונדערט כור, און אז ס'איז נישט דא דא הונדערט כור איז דער מענטש אינגאנצן נישט קיין נזיר, אבער זאגט ר' שמעון ס'איז אויך דא דא א דריטע צד. וואס איז דער דריטער צד? דער דריטער צד איז אז ס'איז א ספק, אז איך ווייס נישט, טאקע אזוי ווי דא איז געשען, די הויפן איז נעלם געווארן, און אונז ווייסט מיר נישט צו ס'איז געווען דא הונדערט כור צו נישט. איז ר' שמעון זאגט דער דריטער צד איז אויך א צד, פשט ווען א מענטש האט געזאגט הריני נזיר על מנת שיהא בכרי זה מאה כור, האט ער נישט געטראכט אז ס'איז דא דא צוויי צדדים, ס'איז דא הונדערט כור אדער נישט, ער האט אויך געוואוסט אז ס'קען זיין ס'וועט זיין דא א דריטער צד, אז מען וועט קיינמאל נישט וויסן. יעצט וואס איז די דין טאמער טאקע אונז ווייסט מען נישט א ספק, א ספק נזיר וואס איז זיין דין? איז א ספק נזיר איז א נזיר ביז צו זיין לעצטן טאג, ער קען קיינמאל נישט ענדיגן זיין נזירות, ווייל טייל פון די קרבנות א נזיר דארף ברענגען, אז א נזיר דארף אויך ברענגען א חטאת, א חטאת קען מען נישט ברענגען מספק נאר בתורת וודאי, און ממילא א ספק נזיר דארף זיך פירן בנזירות ביז צו זיין לעצטן טאג, איז זאגט ר' שמעון אז אפילו טאקע די ספק איז הארבער ווי די וודאי, ווייל טאמער ס'איז געווען דא הונדערט כור איז די מענטש א נזיר נאר אויף דרייסיג טאג, טאמער ער איז נאר א ספק, ס'איז א ספק צו ס'איז געווען דא הונדערט כור, איז ער א נזיר ביז צו זיין לעצטן טאג. אבער פון דעסטוועגן זאגט רבי שמעון אז א מענטש איז גרייט אונטערצונעמען אויף זיך אז די ספק זיין הארבער ווי די וודאי, פשט, ווען דער מענטש האט געזאגט הריני נזיר על מנת שיהא בכרי זה מאה כור, האט ער אויך געוואוסט דא פונעם דריטן צד, און ער איז געווען גרייט אויף דעם, און ממילא זאגט ר' שמעון טאקע אז דער איד איז א נזיר מספק ביז צו זיין לעצטן טאג, למעשה מ'עט זעהן בהמשך המשניות אז ר' שמעון האלט ס'איז דא א פאטענט ס'דא א וועג ארויס, תוס' זאגט אז נישט אלעמאל איז דא דער פאטענט, אבער על כל פנים אזוי זאגט ר' שמעון, ר' יהודה קריגט זיך, ר' יהודה זאגט. אז ווען א מענטש נעמט זיך אונטער הריני נזיר על מנת שיהא בכרי זה מאה כור, האלט רבי יודא אז דער מענטש האט געטראכט פון צוויי צדדים, אדער ס'דא דא הונדערט כור, אדער נישט. טאמער ס'דא דא הונדערט כור נעמט ער זיך אונטער נזירות אין דרייסיג טאג, טאמער נישט, נעמט ער זיך נישט אונטער קיין נזירות. אבער א דריטע צד, אז ער זאל יעצט זיין א נזיר מסופק ביז צו זיין לעצטן טאג, דאס איז ער נישט מסכים. און מילא זאגט רבי יודא, היות עס איז א ספק, איך ווייס טאקע נישט ס'געווען דא הונדערט כור צו נישט, איז דער איד אינגאנצן נישט קיין נזיר ער דארף זיך נישט פירן בנזירות, אזא מחלוקת איז דא צווישן רבי שמעון און רבי יודא, און מילא זאגט חזקיה אז די דין פון אונזער משנה גייט כשיטת רבי שמעון, פשט אזוי, ווען די איד פון אונזער משנה האט געזאגט הריני נזיר כמלוא הקופה, און די משנה האט געזאגט רואין את הקופה כאילו מלאה חרדל ונזיר כל ימיו, איז נישט פשט אז מען קוקט אן די קופה מלאה חרדל בתורת ודאי, ניין! זאגט חזקיה, אונז קוק מיר אן דער קופה כאילו ס'איז מלאה חרדל בתורת ספק, פשט אזוי, היות וואס איך קען אנקוקן דער קופה סיי כאילו ס'איז מלאה קישואין ודלועין, און סיי כאילו ס'איז מלאה חרדל, פשט ס'איז דא דא צוויי צדדים, על הצד אז ס'איז אנגעפילט מיט קישואין ודלועין, איז דער איד א נזיר פופציג טאג און נאכדעם האט זיך עס געענדיגט, על הצד אז ס'איז אנגעפילט מיט חרדל, איז ער א נזיר יעדן דרייסיג טאג ביז צו זיין לעצטן טאג. אבער לויט ר' שמעון איז אויך דא א דריטע צד. די דריטע צד איז אז איך ווייס נישט, אז ס'איז א ספק. און מילא, זאגט חזקיה, דאס האט די משנה געמיינט, ווען די משנה האט געזאגט רואין את הקופה כאילו מלאה חרדל, איז נישט פשט מיט א זיכערקייט, איך ווייס ס'איז מלאה חרדל, נאר וואס? דער איד איז א ספק, ווייל טאקע אנפאנג איז ער נישט קיין ספק, פשט, אנפאנג, ווען ער הייבט אן זיך יעצט פירן בנזירות, איז נאך ס'גייט אריבער די ערשטע פופציג טאג, מעג ער זיך זיכער שערן ממה נפשך, ווייל טאמער ס'איז אנגעפילט מיט קישואין ודלועין, מעג ער זיך יעצט שערן און ער ענדיגט יעצט זיין נזירות. על הצד אז ס'איז געווען אנגעפילט מיט חרדל, מעג ער זיך אוודאי יעצט שערן ווייל ער האט זיך שוין געמעגט שערן צוואנציג טאג צוריק. אבער פון יעצט און ווייטער נאך די ערשטע פופציג טאג איז א ספק, איז דער איד א נזיר? צו איז דער איד נישט א נזיר. על הצד אז ס'איז געווען אנגעפילט מיט קישואין ודלועין, איז ער נישט קיין נזיר. על הצד אז ס'איז געווען אנגעפילט מיט חרדל, איז ער יא א נזיר יעדן דרייסיג טאג איז ער א נזיר אבער היות וואס איך ווייס נישט זאגט רב שמעון איז אויך דא א דריטע צד אז ער איז א ספק וואס איז די דין פון א ספק'דיגע נזיר אז ער דארף זיך פירן נזירות ביז צום לעצטן טאג און ער טאר זיך קיינמאל נישט שערן ווייל ער קען קיינמאל נישט ברענגען קרבנות איז דאס זאגט חזקיה דאס איז פשט אין משנה אז דער איד איז א נזיר כל ימיו ער דארף זיך פירן בנזירות ביז צום לעצטן טאג בתורת ספק. פשט די משנה גייט כשיטת ר' שמעון, אזוי זאגט חזקיה, ר' יוחנן אמר, ר' יוחנן זאגט נאך מער, זאגט ר' יוחנן אפילו תימא רבי יודא, התם לא נחית ליה לנזירות, הכא נחית ליה לנזירות, במאי לסלוקי מיניה, פשט, ווען זאגט רבי יודא אז ווען ביי א ספק זאגט מען נישט אז דער איד איז א ספק נזיר, דארט ווי א מענטש האט געזאגט צוויי צדדים, וואס לויט איין צד איז ער א נזיר, לויט די צווייטע צד איז ער נישט קיין נזיר, איז זאגט רבי יודא ברענג מיר נישט דא אריין א דריטע צד. ברענגט מען נישט אריין א צד פון א ספק, אדער ער איז א נזיר אדער נישט, איז היות וואס איך ווייס נישט, זאג איך אז ער איז נישט. אבער ביי אונזער משנה, ווען א איד האט געזאגט הריני נזיר כמלוא הקופה, איז נישט דא דא א צד אז ער איז נישט קיין נזיר, ס'איז זיכער ער איז א נזיר, נאר די שאלה איז צו ער איז א נזיר פופציג טאג, אדער איז א נזיר יעדן דרייסיג טאג ביז צו זיין לעצטן טאג, איז דא זאגט ר' יוחנן, דא העט ר' יהודה אויך מודה זיין, אז א נזיר ווערט ער, און גארנישט מאכט אים נישט אויס נזיר, פשט, אונז זוכט מיר דא א וועג אים צו מאכן אויס נזיר, און איך האב נישט קיין וועג, טאקע ווייל ס'איז א ספק, פשט, דארט וואו אונז ווייסט מיר נישט צו כ'זאל מאכן די איד א נזיר צו נישט, דארט זאגט ר' יהודה מאך אים נישט א נזיר, אבער דארט וואו ס'איז קלאר אז ער איז א נזיר, די שאלה איז וואו טרעפט מען א וועג ארויס, דא האלט ר' יוחנן איז ר' יהודה אויך מודה אז ס'איז נישט דא קיין וועג ארויס, און דער איד בלייבט א נזיר ביז צום לעצטן טאג. פרעגט אבער די גמרא, אמאי לא, פארוואס? ליחזי לקופה כאילו מלאה קישואין ודלועין, ותיהוי ליה תקנתא, פשט פארוואס טאקע? דאס איז נישט פשט אז דער איד איז זיכער א נזיר און אונז זוכט מיר א וועג ארויס, פשט, די גאנצע נקודה, די גאנצע פשעטל וואס דו האסט געזאגט דא איז נישט ריכטיג, פארוואס? ווייל יא, די ערשטע פופציג טאג איז טאקע קלאר דער איד איז א נזיר ממה נפשך, ווייל על הצד אז מ'קוקט עס אן כאילו ס'איז קישואין ודלועין, איז ער א נזיר פופציג טאג, על הצד איך קוק עס אן חרדל, איז ער זיכער א נזיר פופציג טאג, ער איז א נזיר ביז זיין לעצטן טאג, פשט די ערשטע פופציג טאג איז טאקע נישט קיין ספק, אבער נאך די פופציג טאג האט זיך געענדיגט, און מען האט אזוי ווי מען האט געשמועסט נאך פופציג טאג מעג זיך די איד זיכער שערן, די שאלה איז וואס טוט מען דא ווייטער, איז ווייטער יעצט א שאלה צו ער דארף זיך יעצט פירן בנזירות צו נישט, פשט ס'איז ווייטער א שאלה צו איז ער א נזיר צו איז ער נישט קיין נזיר, איז נישט קיין שאלה ווי אזוי טרעפט מען א וועג ארויס, די שאלה איז צו מען דארף טרעפן א וועג אריין צו נישט, צו די איד איז א נזיר צו נישט. איז אויב אזוי, לויט רבי יהודה, וויאזוי זאגט רבי יוחנן אז לויט רבי יהודה ביי די ציור, עט רבי יהודה אויך מודה זיין אז די איד איז א נזיר ביז צו זיין לעצטן טאג פארוואס זאל מען זאגן אז די ערשטע פופציג טאג איז ער א נזיר, נאכדעם שערט ער זיך, און פון דא און ווייטער איז א ספק, און ביי א ספק האלט רבי יהודה מען רעכנט זיך נישט מיטן ספק, און די איד איז נישט קיין נזיר. לייגט די גמרא צו, הא סלקא דעתך נזירות הוא דקביל עלויה, פשט, די גאנצע קשיא איז נאר געבויט טאמער ר' יהודה האלט ווי די תנא קמא פון אונזער משנה, באלד העמער זען פארוואס. אבער מען דארף זיך דערמאנען אז ביי אונזער משנה האמער געזען א מחלוקת תנא קמא רבי, תנא קמא האט געזאגט אז טאמער איינער זאגט הריני נזיר כשער ראשי כעפר הארץ כחול הים, איז ער טויזענטע מאל א נזיר ביז צו זיין לעצטן טאג יעדן דרייסיג טאג איז ער נאכאמאל א נזיר רבי האט געזאגט ניין רבי האט געזאגט אז ווען איינער זאגט הריני נזיר כשער ראשי למשל איז ער א נזיר מיט איין לאנגע נזירות ביז צו זיין לעצטן טאג חוץ טאמער איינער זאגט הרי עלי נזירות כשער ראשי זאגט א לשון רבים דעמאלטס זאגט מען אז ער איז טויזענטע מאל א נזיר איז די גמרא זאגט אז ר' יהודה לכאורה אוודאי האלט ווי דער תנא קמא וואס אויב אזוי איז שווער, מהיכי תיתי אז ר' יוחנן זאגט אז אונזער משנה קען שטימען מיט ר' יהודה, אבער אויף דעם ענטפערט די גמרא אז ביסט נישט גערעכט, ס'מוז נישט זיין, ר' יהודה האלט ווי די תנא קמא, און ממילא העט מען שוין פארשטיין ר' יוחנן, זאגט די גמרא ר' יהודה סבר לה כרבי, ר' יהודה בעצם האלט ווי רבי, וואס רבי האט געזאגט אז ווען א מענטש זאגט הריני נזיר כשער ראשי, איז ער א נזיר מיט איין לאנגע נזירות ביז צו זיין לעצטן טאג, דתנן, די גמרא ברענגט טאקע רבי, מיר האבן געזען באונזער משנה רבי אומר אין זה מגלח אחת לשלושים יום ואיזהו שמגלח אחת לשלושים יום האומר הרי עלי נזירות כשער ראשי וכעפר הארץ וכחול הים פשט ר' יהודה האלט ווי רבי אויב אזוי וויאזוי איז פארענטפערט ר' יוחנן איז אויב אזוי איז פארענטפערט ר' יוחנן זייער געשמאק פארוואס ווייל טאמער ר' יהודה האלט ווי רבי איז אויב אזוי ווען א מענטש זאגט הריני נזיר כמלוא הקופה כמלוא הבית איז וואס איז יעצט אונזער צוויי צדדים יעצט איז אונזער צוויי צדדים אזוי על הצד אז מען קוקט אן די קופה מלאה קישואין איז דער איד א נזיר פאר פופציג טאג על הצד אז מען קוקט אן די קופה מלאה חרדל איז דער איד א נזיר מיט איין לאנגע נזירות ביז צו זיין לעצטן טאג, אויב אזוי ווען דאס זענען די צוויי צדדים איז דאס איז קלאר אז יעצט איז ער א נזיר ווייל ממה נפשך סיי אז דו קוקסט אן די קופה מלאה קישואין סיי אז דו קוקסט אן מלאה חרדל יעצט איז ער זיכער א נזיר. נאר וואס נאך פופציג טאג הייבט זיך אן א שאלה וואס טוט מען יעצט איז טאמער מען האלט נישט ווי רבי טאמער מען האלט אז על הצד אז די קופה איז מלאה חרדל דארף זיך דער איד פירן טויזענטער מאל בנזירות איז נאך פופציג טאג זאגט מען פאר די איד שער זיך און די שאלה יעצט איז וואס טוט מען ווייטער, צו ביסט א נזיר פון יעצט און ווייטער צו נישט, אבער טאמער מען האלט ווי רבי איז דאס נישט די שאלה, נאר נאך פופציג טאג שטעלט זיך ערשט יעצט די שאלה צו די איד מעג זיך בכלל שערן צו נישט, ווייל על הצד אז מען קוקט אן די קופה מלאה חרדל טאר זיך די איד בכלל נישט שערן, ווייל ער איז נאך אלץ א נזיר, ער איז א נזיר ביז צו זיין לעצטן טאג, נישט יעדע דרייסיג טאג איז ער א נזיר, עס איז איין לאנגע נזירות ביז צום לעצטן טאג. אויב אזוי איז די שאלה דא נאך פופציג טאג איז צו ס'דא א וועג ארויס צו נישט, וואס ביי דעם זאגט ר' יוחנן איז אפילו ר' יהודה אויך מודה אז מ'נוצט נישט דעם תירוץ ספק און קענסט אהיים גיין, נאר דארט ווי די שאלה איז צו ס'דא א וועג ארויס צו נישט, איז ר' יהודה אויך מודה ס'נישט דא קיין וועג ארויס נאר מספק דארפסט דיך ווייטער פירן בנזירות. ווי האלט ר' יהודה אז מספק דארף מען זיך נישט פירן בנזירות? דארט ווי ס'איז א שאלה צו ס'איז דא א וועג אריין צו נישט, צו דער איד דארף זיין א נזיר צו נישט, וואס טאמער מ'האלט נישט ווי רבי, איז דאס די שאלה נאך פופציג טאג, דארפסטו זיין יעצט א נזיר צו נישט, דארף מען עס אנקוקן כאילו ס'איז מלאה חרדל צו נישט, אבער טאמער מ'האלט ווי רבי איז דאס נישט די שאלה, טאמער מ'האלט ווי רבי איז די שאלה סך הכל צו ס'איז דא א וועג ארויס צו נישט, וואס ווי רבי יוחנן האט געזאגט אפילו רבי יהודה איז מודה אז ווען דאס איז דיין שאלה, ווען דיין שאלה איז צו ס'איז דא א וועג ארויס, איז די תירוץ איז ניין ס'איז נישטא קיין וועג ארויס, און דארפסט דיך פירן בנזירות מספק ביז צו דיין לעצטן טאג. פרעגט אבער די גמרא, ורבי יהודה מי סבר לה כרבי, האלט דען רבי יהודה ווי רבי? והתנן, מ'האמיר געלערנט באונזער משנה, די משנה האט געזאגט, הריני נזיר כמנין ימות החמה, אז טאמער איינער זאגט הריני נזיר כמנין ימות החמה, ווי לאנג איז די זון יאר דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק טעג, דארף ער זיך פירן דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק מאל בנזירות, וואס דאס איז כמעט ביז זיין לעצטן טאג. און טאקע די משנה האט געברענגט א ראיה, אמר רבי יהודה, רבי יהודה האט אליין געזאגט מעשה היה, וכיוון שהשלים מת געווען אמאל א מעשה וואס דער מענטש האט אזוי געזאגט ער זאגט הריני נזיר כמנין ימות החמה און ער האט זיך געדארפט פירן דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק מאל בנזירות וואס דאס איז געווען כמעט ביז זיין לעצטן טאג ברגע וואס ער האט געענדיגט איז ער געשטארבן און ממילא זאגט די גמרא אי אמרת בשלמא נזירות קא מקבל עליו גאנץ גוט טאמער רבי יהודה האלט ווי די תנא קמא אז ווען א מענטש זאגט הריני נזיר כמנין ימות החמה דארף ער זיך פירן דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק נזירות'ן אויב אזוי היינו טעמא דכיוון דהשלים מת פארשטיי מיר וואס רבי יהודה זאגט, ס'איז טאקע א מעשה געווען כיוון דהשלים מת אז א מענטש האט זיך געפירט דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק מאל בנזירות און ער געשטארבן, אבער אלא אי אמרת חדא נזירות קבל עליו, פשט טאמער רבי יהודה האלט ווי רבי, וואס לויט רבי, לכאורה אז א מענטש זאגט הריני נזיר כמנין ימות החמה, דארף ער זיך פירן מיט איין לאנגע נזירות כמנין ימות החמה, פשט ער דארף זיך פירן דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק טאג בנזירות סך הכל א יאר, ווייל לויט רבי נישט דא אזא זאך מען צוטיילט נזירות'ן אויף טויזענטער נזירות'ן נאר מען קוקט עס אן ווי איין זאך. איז לויט רבי ווען איינער זאגט הריני נזיר כמנין ימות החמה, פירט ער זיך איין יאר בנזירות. אויב אזוי, וואס איז די מעשה וואס רבי יהודה ברענגט דא? מי הוה השלמה כלל? איז תוספות ברענגט צוויי פשטים אין די קשיא. איין פשט אין די קשיא איז, וואס איז דאס די לשון וואס רבי יהודה זאגט מעשה היה וכיוון שהשלים מת, דאס טייטש ער האט משלים געווען? ער האט געענדיגט איין נזירות אין א יאר ער האט גארנישט משלים געווען. ער האט געמאכט א נזירות, און נאכדעם איז ער געשטארבן. משלים זיין איז טייטש ווען איינער ענדיגט דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק נזירות'ן, איז שייך א לשון השלמה? אדער תוספות איז מסביר א צווייטע וועג די קשיא, אז לכאורה טאמער רבי יהודה ברענגט א מעשה צו די דין פון די משנה איז פשט רבי יהודה ברענגט דא א ראיה צו די משנה אזוי ארבעט דאך משניות די משנה זאגט א דין און נאכדעם ברענגט די משנה א מעשה א ראיה צו די דין איז אז די משנה האט געזאגט הריני נזיר כמנין ימות החמה האט די משנה געזאגט די דין איז ער דארף זיך פירן דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק נזירות'ן, און רבי יהודה ברענגט א ראיה א מעשה צו די דין, איז א סימן אז רבי יהודה האלט אויך אזוי, אז ער דארף זיך פירן דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק נזירות'ן, און רבי לכאורה קריגט זיך אויף דעם, זעה מיר אז רבי יהודה האלט נישט ווי רבי, ועוד, נאך מער פרעגט די גמרא, מי סבר לה כרבי, ווי קענסטו זאגן רבי יהודה האלט ווי רבי, והתניא מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, רבי יהודה אומר, אז רבי יהודה זאגט אז טאמער איינער זאגט, הריני נזיר מנין הילקטי קיץ, אז ער נעמט זיך אונטער נזירות, אזויפיל וויפיל הויפענעס תאנים ס'דא אינדרויסן אין די זומער וואס טריקענען זיך אויס, דאס איז טויזענטע הויפענעס, אדער כמנין שבלי שמיטה, ווי תוס' איז מסביר שבלי שמיטה ס'טייטש שבילי שמיטה דארף מען זאגן אז שמיטה וואס יעדער איינער קען אריין גיין אין אלע פעלדער איז דא טויזענטער שבילים וואס מענטשן גייען אדורך איז על כל פנים ביי די ביידע אופנים ווען א מענטש זאגט אזעלכע סארט לשונות מונה נזירות כמנין הילקטי קיץ וכמנין שבלי שמיטה דארף ער זיך פירן מיט צענדליגער צו מיט הונדערטער צו מיט טויזענטער נזירות'ן אזויפיל וויפיל הויפענעס ס'דא אדער וויפיל שבילים ס'דא, איז זעהן מיר דא קלאר אז רבי יהודה האלט נישט ווי רבי ווייל לויט רבי דארף מען זיך פירן מיט איין לאנגע נזירות. ענטפערט די גמרא ניין ביידע קשיות איז נישט שווער, מנין שאני, פשט, וואס האט זיך גערעדט ביי אונזער משנה, ביי אונזער משנה האט זיך גערעדט ווען איינער זאגט הריני נזיר כמנין ימות החמה, דא זאגט די גמרא דא איז אוודאי רבי יהודה מודה אז דארף זיך פירן דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק נזירות'ן ווייל ער האט געזאגט כמנין, פשט טאמער איינער זאגט הריני נזיר כימות החמה דארט אוודאי וועט רבי יהודה האלטן ווי רבי, ער דארף זיך פירן בנזירות איין יאר אזוי לאנג ווי די זון יאר, אבער טאמער איינער זאגט כמנין ימות החמה, דארט אוודאי האלט רבי יהודה אז מען דארף זיך פירן דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק נזירות'ן, די זעלבע זאך אין די ברייתא אז איינער זאגט הריני נזיר כמנין הילקטי קיץ כמנין שבילי שמיטה, דארט דארף ער זיך פירן מיט טויזענטער נזירות'ן, אבער טאמער איינער זאגט נישט כמנין, דארט האלט רבי יהודה ווי רבי אז מען דארף זיך פירן מיט איין לאנגע נזירות, פרעגט אבער די גמרא, וויאזוי קענסטו זאגן אזוי? פשט לכאורה איז משמע אז רבי יהודה האלט אז כמנין איז אנדערש, רעבע האלט אויך אזוי, פשט רעבע איז מודה צו רבי יהודה, רבי יהודה איז מודה צו רעבע. אבער איז דען אזוי פרעגט די גמרא, ומי שאני ליה לרעבע מנין, רעבע מאכט דען אן עסק פון א ווארט מנין, רעבע מאכט זיך נישט צוטוהן פון מנין, והא תניא די גמרא ברענגט א ראיה פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא אז טאמער איינער זאגט הריני נזיר כמנין ימות החמה, מונה נזירות כמנין ימות החמה מען דארף זיך פירן דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק מאל בנזירות, כימי הלבנה, טאמער איינער זאגט כימי הלבנה וואס די לבנה יאר איז עלף טאג ווייניגער, איז מונה כימי הלבנה. רעבע אומר, רעבע קריגט זיך. רעבע זאגט אפילו ווען איינער זאגט כמנין ימות החמה, דארף ער זיך אויך נאר פירן מיט איין נזירות וואס איז אזוי לאנג ווי א יאר, כמנין ימות הלבנה, איין נזירות אזוי לאנג ווי א לבנה יאר. נאר וואס, זאגט רעבע, עד שיאמר נזירות עלי כמנין ימות החמה, כמנין ימות הלבנה. פשט, טאמער איינער זאגט קלאר נזירות, א לשון רבים, דארט זאגט רעבע ער דארף זיך פירן מיט אסאך נזירות'ן מיט טויזענטער נזירות'ן. אבער על כל פנים זעהמער אז רעבע מאכט נישט קיין עסק פון די ווארט כמנין, כמנין טוישט גארנישט. ענטפערט די גמרא, רבי יהודה סבר לה כוותיה בחדא, ופליג עליה בחדא, טאקע רבי יהודה האלט נישט אינגאנצן ווי רעבע, ביי איין זאך האלט ער ווי רעבע ביי איין זאך נישט, סבר לה כוותיה בחדא, חדא נזירות קביל עילויה, פשט, אין איין זאך האלט רבי יהודה ווי רעבע, אז ווען איינער זאגט א לשון און ער זאגט נישט כמנין, האלט רבי יהודה מען קוקט עס אן ווי איין לאנגע נזירות, פשט, טאמער איינער וועט זאגן הריני נזיר, כשער ראשי, האלט ר' יהודה ער דארף זיך פירן מיט איין לאנגע נזירות ביז צו זיין לעצטן טאג, נישט טויזענטער נזירות'ן אזויפיל וויפיל האר ער האט אין קאפ. אבער, ופליג עליה בחדא, ס'דא א נקודה וואס ר' יהודה קריגט זיך אויף רבי, דאילו ר' יהודה שני ליה מונה, ורבי לא שני ליה מונה. ר' יהודה האלט אז ווען איינער זאגט כמנין, דא טוישט זיך די דין, דא קוקט מען עס יא אן ווי טויזענטער נזירות'ן, און רבי האלט מען מאכט נישט קיין עסק פון כמנין, נאר טאמער איינער זאגט א לשון רבים נזירות, דארט איז רעבע מודה אז מען צוטיילט די נזירות אויף טויזענטער נזירות. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, די גמרא ברענגט אסאך ברייתות וואס האט מיט די ענינים וואס מען האט געזען אין די משנה תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא אונז האבן מיר שוין געזען די ברייתא, אז טאמער איינער זאגט הריני נזיר כל ימי חיי אדער הריני נזיר עולם, הרי זה נזיר עולם האט ער א דין פון א נזיר עולם, וואס א נזיר עולם האט מען געזען איז מיקל בתער, יעדע יאר מעג ער אביסל לייכטער מאכן די האר. אבער וואס איז טאמער איינער זאגט אפילו מאה שנה, אפילו אלף שנים, ער זאגט קלאר וויפיל יאר, איך וויל זיין א נזיר זאגט ער אויף הונדערט יאר, אדער אויף טויזנט יאר, דא אין זה נזיר עולם, אלא נזיר לעולם, דא איז ער א נזיר פאר הונדערט יאר אדער פאר טויזנט יאר, אבער ער האט נישט די דינים פון א נזיר עולם ער טאר נישט מיקל בתער זיין, ברענגט עס די גמרא נאך א ברייתא תנו רבנן, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, טאמער איינער זאגט הריני נזיר ואחת איז מונה שתיים, דארף ער זיך פירן צוויי מאל בנזירות, איין מאל אלס די הריני נזיר, און א צווייטע מאל אלס די ואחת. טאמער אבער איינער זאגט הריני נזיר ואחת ועוד, ער לייגט צו נאך א ווארט, מונה שלש, דארף ער זיך פירן דריי מאל בנזירות. וואס אבער טאמער איינער זאגט ושוב, ער זאגט הריני נזיר ואחת ועוד ושוב, אלע לשונות, איז מונה ארבע, דארף ער זיך פירן פיר מאל בנזירות. זאגט די גמרא פשיטא, וואס די חידוש? ענטפערט די גמרא מהו דתימא ושוב, כי כולהו והויא ליה שית, כ'וואלט געמיינט אז ושוב מיינט און נאכאמאל דאס גאנצע. פשט כ'וואלט געמיינט אז ווען איינער זאגט הריני נזיר ואחת ועוד ושוב איז פשט אזוי, הריני נזיר איין מאל, ואחת א צווייטע מאל, ועוד א דריטע מאל, ושוב און נאך דריי מאל, פשט זעקס צוזאמען. קא משמע לן דלא, דאס איז די חידוש אין די ברייתא ס'איז נישט אזוי, נאר מ'דארף זיך פירן פיר מאל בנזירות. זאגט די גמרא ווייטער נאך א ברייתא, תנו רבנן האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, טאמער איינער זאגט הריני נזהר,

ווייל פענטעגאון איז פינף אויף יווניש. זאגט די גמרא אן ענליכע ברייתא תני רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, בית עגול, א רינדעכיגע הויז וואס האט נישט קיין עקן, אדער דיגון, דיגון איז א שטוב וואס האט נאר צוויי עקן, למשל א האלבע רינגל, א שטוב וואס איז אזוי ווי א האלבע רינגל, האט נאר צוויי עקן, אדער טרייגאון, א הויז וואס איז א טרייענגל, ס'האט דריי עקן, אדער פענטעגאון, א הויז מיט פינף עקן, אינו מטמא בנגעים ווערט נישט טמא טאמער איז דא א נגע אויפן שטוב, אבער טעטראגאון, א הויז וואס האט פיר עקן, מטמא בנגעים דאס ווערט יא טמא, מאי טעמא? פון וואו לערנט מען עס ארויס? ווייל למטה הוא אומר, ווייל שטייט אין פסוק דארט ביי פרשת נגעי בתים, קיר קירות, פשט די לשון הפסוק איז, ושב הכהן ביום השביעי וראה והנה פשה הנגע בקירות הבית, קירות איז א לשון צוויי ווענט, למעלה הוא אומר, צוויי פסוקים פריערט שטייט אויך קיר קירות שטייט אין פסוק, די לשון הפסוק איז וראה את הנגע והנה הנגע בקירות הבית, שטייט נאכאמאל קירות פשט אז שטייט צוויי מאל קירות, יעדעס מאל מיינט עס צוויי ווענט פשט אז צוזאמען איז פיר, הרי כאן ארבע, לערנט מען פון דא אז דווקא א שטוב מיט פיר ווענט קען טמא ווערן מיט נגעי בתים, אבער א שטוב מיט ווייניגער פון דעם אדער מער פון דעם ווערט נישט טמא פון נגעים. הדרן עלך כל כינויי, הדרן עלך כל כינויי, הדרן עלך כל כינויי.